מיר לערנען לערנען א שיחה אין ליקוטי שיחות חלק ט ו, מיר לערנען שיחה אין פרשת נח, שיחה ד', די פערדע שיחה אין פרשת נח, עמוד אַכט און פֿופֿציק. די שיחה איז גענומען געווארן פון א שיחה און א מאמר וואס דער רבי האט געזאגט אין שבת פרשת שלח אין תש ל' ז', און מען האט געמאכט פון דעם פון ביידע צוזאמען האט מען געמאכט א שיחה און דער רבי האט עס מגיה געווען, און ס'איז אריין געגאנגען אין ליקוטי שיחות אלס א חלק פון פרשת נח, וואס די שייכות צו פרשת נח? אין פרשת שלח איז די צייט וואו דער אלטער רבי שרייבט אז מען פירט זיך אז מען זאגט פרקי אבות א גאנצן זומער פון פסח ביז ראש השנה, איז יעמאלט איז אויסגעקומען דער פרק וואס ס'רעדט זיך דארט פון חביב אדם שנברא בצלם מיט די אנדערע בבות וואס ס'שטייט אין די משנה, און דער רבי האט עס מסביר געווען, און ס'האט א שייכות צו פרשת נח וואס די וואס די משנה פון חביב אדם שנברא בצלם איז געבויעט אויף א פסוק פון אונזער פרשה אין פרשת נח. זייער געשמאק ווי דער רבי וועט ארויסברענגען זייער אסאך געבויעט אויף א מאמר פון פריערדיגן רעבן.

ווי בני נח דארפן זיי מקיים זיין, און לויט דעם עט ווערן אלעס זייער געשמאק פארשטאנדיג, און די שייכות פון די אלע דריי בבות וואס אין יעדן איינעם ווערט גע'חזר'ט טאפלט יעדער זאך צוויי מאל, שטייט חביב און חיבה יתירה, זייער זייער געשמאק און חידושים נפלאים אין די שיחה. א. שטייט אין משנה אין פרקי אבות פרק ג' משנה י ד שטייט חביב אדם שנברא בצלם חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר ס'דא א פסוק אין היינטיגע פרשה כי בצלם אלוקים עשה את האדם איז די משנה זאגט אונז אז א מענטש איז חביב וואס ער וואס ער איז באשאפן געווארן בצלם און א חיבה יתירה איז נודעת צו אים ווייל ער איז שנברא בצלם זאגט דער תוס' יום טוב אז פון דעם וואס דער תנא ברענגט דעם פסוק כי בצלם וגומר, וואס איז געזאגט געווארן צו נח ובניו, אין היינטיגע פרשה ווען ס'שטייט דארטן אז כי בצלם אלקים עשה את האדם ווערט דאס געזאגט צו נח מיט זיינע קינדער, איז זייער פארשטאנדיג אז מיט חביב אדם וכו' ווערן געמיינט בני אדם בכלל, שטייט חביב אדם, אויך בני נח גייען אריין

פארוואס? ווייל אין יענע בבות רעדט זיך וועגן די חביבות מצד די מעלות וואס זענען דא נאר ביי אידן, נקראו בנים למקום, ס'איז נאר אידן, ניתן להם כלי חמדה, דער אייבערשטער האט זיי געגעבן די תורה, איז נאר אידן. מה שאין כן דער ענין פון נברא בצלם איז דא ביי כללות מין המדבר, דערפאר ווען די משנה זאגט חביב אז אז דער אז א מענטש, אדם, נישט קיין חילוק צו צו ס'איז א איד צו להבדיל בני נח אדער גוים, איז זענען זיי נברא געווארן בצלם,

איז די נפקא מינה לגבי דערמיט'ן איז איז ער מסביר די תוס' יום טוב ווי דאס מסביר לויטן פסק דין פון רמב ם דער רמב ם אין הלכות מלכים פסק'נט אפ אז ציווה משה רבינו עליו השלום מפי הגבורה לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח משה רבינו האט אנגעזאגט פון דעם אייבערשטן אז מען דארף נייטן די אלע מענטשן פון די וועלט אז זיי זאלן מקבל זיין די מצוות וואס דער אייבערשטער האט אנגעזאגט די בני נח זיי דארפן מקיים זיין די מצוות, און דער רמב ם איז מסיים אז זיי דארפן מקיים זיין די מצוות נישט מצד הכרע הדעת נאר מפני דער לשון פון רמב ם מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, ווייל דער אייבישטער האט אנגעזאגט אין תורה דערפאר דארף מען זיי עס טון, נישט ווייל א מענטש עט זאגן אז ער פארשטייט אז גניבה גזילה די אלע זאכן נישט קיין נארמאלע זאך ער פארשטייט אליין זיין דעת זאגט אים אז מען טאר עס נישט טון, זאגט דער רמב ם ניין זיי דארפן עס טון מען דארף זיי כופה זיין אז זיי זאלן עס טון ווייל דער אייבישטער האט אנגעזאגט אזוי אין תורה און דאס מיינט דער תנא מיט חביב אדם שנברא בצלם. דערמיט גיט ער אן אנווייזונג ווי דאס איז מסיים דער תוס' יום טוב, אז דאס מיינט דער תנא, חביב אדם שנברא בצלם, דערמיט גיט ער אן אנווייזונג ווי אזוי א איד דארף, און ער קען, באווירקן כל באי עולם צו אויספאלגן מצוות הקדוש ברוך הוא צו זיי, דורך מסביר זיין זייער חביבות שנברא בצלם, שטייט אז חביב אדם שנברא בצלם איז אלע זענען נברא געווארן בצלם, זאגט דער תוספות יום טוב אז לויט דעם רמב ם וואס ער זאגט אז מען דארף זיי נייטן אז זיי זאלן מקיים זיין די מצוות, איז דא גיט די תורה פרקי אבות גיט אונז די וועג וואזי מען דארף און וואזי מען קען זיי כופה זיין זיי נייטן אז זיי זאלן מקיים זיין די מצוות, ווי טוט מען עס? מען זיי מסביר זייער חביבות אז זיי זענען נברא געווארן בצלם, וואס דעריבער איז מוטל עליו לעשות את רצון קונו, איז מען אים מסביר וויבאלד אז דו ביסט געבארן געווארן, ביסט באשאפן געווארן בצלם, דערפאר ליגט אויף דיר אז דו דארפסט אויספאלגן וואס דער אייבישטער וויל. אות ב', ממילא אין די ערשטע, אין דעם ערשטן אות א' וואס מיר האבן ערשט געענדיגט האבן מיר געלערנט אז ס'איז דא צוויי נקודות, די משנה רעדט וועגן כל באי עולם, און אויכעט דער לימוד פאר אידן אז זיי דארפן כופה זיין, משכנע זיין, אדער וואסערע לשון מ'זאל נישט ניצן, אז זיי זאלן מקיים זיין זייערע מצוות, און ווי אזוי טוט מען עס, מ'זאגט זיי אז איר האט דאך אין זיך א, איר מסביר זיין זייער חביבות, אזוי שטייט דער לשון אין משנה, חביב אדם, איר זענט חביב וואס דער אויבערשטער האט אייך באשאפן בצלם. אין די צווייטן אות אות ב' וועלן מיר לערנען אז די אידן האבן איז ביי די אידן איז זיכער דא דער ענין פון צלם ווי געזאגט פריערט אז חביב אדם שנברא בצלם גייט עס אויף אלעמען וויבאלד אז מען רעדט דא וועגן דעם ענין פון בצלם אלוקים עשה את האדם רעדט זיך אין די פרשה וועגן נח מיט זיינע קינדער וועט מען זען אז די אידן האבן עס אויכעט אבער ביי אידן איז דאס אינגאנצן אויף א אנדער סארט אופן און א העכערער סארט אופן. אות ב' ס'איז מובן ופשוט אז אפילו לויט דעם פירוש אז אדם דא מיינט דעם גאנצן מין המדבר, איז עס אבער כולל אויך א בן ישראל וואס איז זיכער נברא בצלם אלוקים, און דאס איז מתאים מיטן פירוש פון כבוד קדושת מורי וחמי אדמור, יעצט וועט עס זיין זייער שטימינג מיט דעם וואס דער פריערדיגער רבי שרייבט אין די מאמר פון חביב אדם אין תש"ב, שרייבט דער פריערדיגער רבי וועגן דעם ענין אז ס'רעדט זיך סיי וועגן בני נח און סיי וועגן א אידן, און ער מאכט דעם חילוק ווי געזאגט פריער פון א בן נח ביז א אידן. ס'איז מתאים מיטן פירוש פון פריערדיגן רבי'ן אז צלם מיינט די נפש השכלית, וואס מיינט בצלם אלוקים עשה, דאס רעדט זיך וועגן נפש השכלית וואס איז פאראן סיי ביי א אידן און סיי ביי בני נח, מסביר זיין נאר א נקודה וואס איז דאס דער ענין פון נפש השכלית, יעדער איינער ווייסט אז ס'איז דא ביי אז א איד איז אנדערש ווי בני נח, אנדערש ווי גוים וואס ער האט סיי א נפש הבהמית און סיי א נפש אלוקית, נפש הבהמית זאגט דער אלטער רבי אין אנהייב פון תניא אז דאס קומט מצד הקליפה, און ס'רוח הבהמה יורדת זי וויל נאר האבן תאוות עולם הזה מיט אלע אנדערע זאכן, נפש אלוקית איז א חלק אלוקה ממעל ממש ווי ס'שטייט אין די פריערדיגע פרשה, ויפח באפיו נשמת חיים, ס'רעדט זיך וועגן א חלק אלוקה ממעל ממש. און איז צו דערצו איז דא אויכעט א נפש השכלית, וואס די נפש השכלית האבן סיי אידן און סיי בני נח, וואס איז נפש השכלית? ווי געזאגט פריער, נפש הבהמית איז נאר דעם ענין פון גשמיות, נפש אלוקית איז נאר דער ענין פון רוחניות, נפש השכלית, און ווי דער רבי זאגט ווייטער אין די שיחה, אז דער נפש נפש השכלית איז דער ממוצע צווישן נפש אלוקית מיט נפש הבהמית, וואס דורכדעם וואס ס'איז דא א נפש השכלית דער ענין פון שכל, וואס יעדן זאך טוט מען לויטן שכל, דורך דעם קען ווערן דער בירור פון דעם נפש הבהמית, דורך דעם ענין פון נפש השכלית ווערט דער ווערט דער ענין פון דעם בירור פון דעם נפש הבהמית. יעדער זאך נעמט מען במחשבה, און במחשבה מיינט וואס מיינט שכלית, יעדער זאך גייט על פי שכל, און יעדער זאך איז דורכגעטראכט ווי דער שכל דיקטעיט, ווי דער שכל זאגט אז אזוי דארף זיין, און דאס איז דא סיי ביי א בן נח און סיי ביי אידן. און דער פריערדיגער רבי איז ממשיך אין די מאמר, און דאס איז זיין זייער שטימיג מיט דעם וואס מ'האט ערשט געזאגט אז ס'איז דא סיי ביי א בן נח און סיי ביי א אידן, זאגט דער רבי, און דאס כפל לשון המשנה שטייט דאך חביב אדם שנברא בצלם, און שטייט נאכדעם חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, שטייט צוויי מאל, גייט אויף די צוויי בחינות צלם, ווי דער פריערדיגער רבי זאגט אין די מאמר חביב אדם אנהייב פרק ד', וואס זאגט דער פריערדיגער רבי אז חביב אדם שנברא בצלם גייט אויף דער נפש השכלית שבכללות מין האנושי, אויף אלעמען, יעדער איינער איז דאך באשאפן געווארן מיט דעם צלם, מיט דעם צלם ווי צלם אלוקים, עס גייט אויס אויף אלעמען, דערנאך ווען ס'קומט די משנה חזר'ט איבער חיבה יתירה, ס'איז דא נאך א חיבה מער, חביב אדם איז איין חביבות, דערנאך דער חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, מיינט די נפש השכלית וואס איז דא ביי אידן, וואס איר צלם איז העכער פון דעם צלם פון כללות מין האנושי, ביידע האבן א ביידע האבן א צלם, אבער דער צלם פון א אידן איז אינגאנצן א העכערע זאך, אינגאנצן א אנדער סארט דרגה, ווי דער רבי וועט מסביר זיין ווייטער אין אין סעיף ד', יעמאלט וועט דער רבי אריינגיין און מסביר זיין דעם חילוק פון דעם נפש השכלית פון א בן נח און נפש השכלית פון א איד. אף על פי כן, פון דעם גופא וואס אין ענין הצלם איז דא א צד השווה צווישן אידן מיט בני נח, איז פארשטאנדיג אז אויך דער צלם פון א אידן איז צוליב זיין עבודה אלס און מיט בני נח. בפשטות שטייט דאך זייער אינטערעסאנט, שטייט דאך לויטן פריערדיגן רבי'ן ווי מ'טייטשט אויס אז חביב אדם שנברא בצלם,

אט דער זירוז וואס א איד האט לגבי לגבי די וועלט וואס אידן האבן באקומען די תורה ווערט עס דערמאנט שפעטער אין די משנה חביבין ישראל שנקראו בנים למקום שניתן להם כלי חמדה די מעלות וחביבות וואס איז אויסגעטיילט פאר אידן אליין איז וואס איז דא וואס מען זאגט אז ס'איז דא א צד השווה וואס מען זאגט אז חביב אדם שנברא בצלם לגבי די גאנצע וועלט און חיבה יתירה נודעת להם אז זיי האבן דעם ענין פון צלם וואס ווייזט דאס ארויס די שייכות פונעם צלם פון להבדיל פון בני נח און פון אידן זאגט דער רבי איז דאס איז צוליב זיין עבודה אלס און מיט בני נח, דאס ווייזט אז די עבודה וואס א איד דארף טון מיט די בני נח ווי געזאגט פריערט פון דעם תוספות יום טוב, דאס הייסט אז אויך אין דער עבודה איז נוגע נישט נאר אז דער בן נח אז א בן נח איז א נברא בצלם וואס דערפאר איז מוטל עליו לעשות רצון קונו, נאר אויך אז עס איז דא בחינת צלם ביי אידן, נאר ער איז העכער פון בחינת צלם שבכללות מין האנושי, דאס קומט אונז ארויסווייזן די עבודה וואס א איד דארף האבן מיטן בן נח, אז אפילו אין דער עבודה וואס איז איז נוגע, נישט נאר אז א בן נח איז נברא בצלם דערפאר איז מוטל עליו צו מאכן רצון קונו, נאר ביי א אידן איז דאס אינגאנצן אין א אנדער סארט אופן. פרעגט דער רבי, דארף מען פארשטיין וואס איז נוגע אין דעם ענין פון חביב אדם שנברא בצלם בשייכות דערמיט וואס א בן נח דארף טון רצון קונו דערפאר וואס נברא בצלם, ווי דער תוס' יום טוב האט געטייטשט ווי מען האט געזאגט פריערט, און מען זאגט אז וואס אז אויך ביי אידן איז דא די מעלה וחביבות נאר אין א העכערן אופן, חיבה יתירה נודעת לו כו', וואס איז דער קשר אין דעם? איז מקשר ביידע זאכן צוזאמען, וואס איז נוגע דער ענין פון דעם וואס א איד דארף משכנע זיין א בן נח צו צו דינען דעם אייבערשטן, מיט דעם וואס א איד האט אויכעט דעם ענין פון צלם, און ער האט א צלם אין א העכערע דרגה פון פון צלם, וואס איז די שייכות איינער צום צווייטן? אין אות ג' וועט דער רבי וועט דער רבי מסביר זיין וואס איז דער קשר צווישן די מצוות פון בני נח צווישן צווישן דעם וואס א איד דארף און מוז טון און דער אלטער און דער רמב"ם זאגט אז ס'האט צו טון מיט דעם ענין פון מתן תורה ווי געזאגט פריער דעם לשון נישט מצד הכרע הדעת נאר מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה. על דרך זה דארף מען פארשטיין, דער רבי פרעגט נאך א שאלה, אין דער הלכה הנ"ל פון רמב"ם אז עס איז דא א ציווי צו אידן לכוף את כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח, דער לשון פון רמב"ם, און נאך מער, זען אז דער קיום המצוה שלהם זאל זיין נישט מצד הכרע הדעת, נאר ווייל ציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה, און דער רמב"ם לייגט צו והודיענו על ידי משה רבינו עליו השלום, שבני נח מקודם נצטוו בהם, ס'דארף זיין נישט מצד הכרע הדעת, און ס'דארף זיין אויכעט ווייל דער אייבישטער האט עס אנגעזאגט אין תורה דורך משה רבינו, און נישט צוליב דעם וואס נח איז אנגעזאגט געווארן פאר מתן תורה. לכאורה זאגט דער רבי א געוואלדיגע שאלה, תמוה בכלל, ס'איז זייער זייער שווער, פארוואס איז דער קיום פון מצוות בני נח פארבונדן מיט אידן, אז זיי דארפן זען לכוף את כל באי עולם צו מקיים זיין די מצוות, און ס'איז פארבונדן אויכעט מיט מתן תורה מיט משה רבינו, ס'איז כאילו צוויי שאלות אין די זעלבע שאלה, ערשטנס וואס איז די שייכות אז די קיום פון בני נח האט צו טון אז אידן דארפן זיי נייטן, און די צווייטע זאך, דער רמב"ם זאגט אז ס'האט א שייכות מיט מתן תורה און משה רבינו, און נישט מיט דעם וואס דער אייבישטער האט אנגעזאגט נח'ן אויף די שבע מצוות זייערע. בנוגע דעם ציווי אויף אידן, וואלט מען נאך געקענט מסביר זיין אז דער אייבישטער וויל אז אידן זאלן זיך פארנעמען מיט יתקן את העולם כולו לעבוד את השם, דאס איז די לשון פון רמב"ם אין הלכות מלכים סוף פרק א', ווען ער רעדט דארטן וועגן משיח, זאגט ער אז די אידן האבן א תפקיד צו יתקן את העולם כולו לעבוד את השם, און דערפאר דארפן זיי באווירקן כל באי עולם צו מקיים זיין רצון קונו. איז לויט דעם קען איך פארשטיין איינע פון די זאכן פון די צוויי שאלות, די שאלה איז וואס האט עס א שייכות אז די אידן דארפן זיי נייטן, און דערנאכדעם די צווייטע שאלה איז געווען פארוואס זענען דארפן זיי עס מקיים זיין נישט צוליב זייער דעת זאגט זיי אז גנב'ענען און גזל'ענען איז נישט גוט, נאר ווייל אזוי האט דער אייבישטער אנגעזאגט אין תורה דורך משה רבינו און נישט ווייל דער אייבישטער האט אנגעזאגט נח'ן, איז די ערשטע שאלה קען מען פארענטפערן, ווייל די אידן דארפן מתקן זיין די גאנצע וועלט, דערפאר דארפן זיי נעמען די בני נח און זיי ברענגען אז זאלן אפהיטן זייערע מצוות, איז אבער נישט פארשטאנדיג פארוואס דארפן בני נח מקיים זיין זייערע מצוות, נישט ווייל אזוי האט דער אייבישטער געהייסן צו אדם הראשון און מוסיף געווען נאך, אדם הראשון האט דאך נישט געקראגן אלע זיבן, צו אדם הראשון וכו'. נאר ווייל ציווה בהן הקדוש ברוך הוא צוויי זאכן בתורה והודיענו על ידי משה רבינו בישלמא וואס אידן דארפן מקיים זיין אלע זייערע מצוות, יעצט ווערט יעצט וועט דער רבי מסביר זיין די צווייטע שאלה אויכעט אויף אויף א אופן אז ס'בלייבט זייער שווער לגבי דעם בישלמא וואס אידן דארפן מקיים זיין אלע זייערע מצוות אויך די אויף וועלכע זיי זיינען נצטווה געווארן פאר מתן תורה ווי מצוות מילה, מצד דעם ציווי פונעם אויבערשטן צו משה רבינו עליו השלום, אידן דארפן מקיים זיין די מצוות וואס דער אויבערשטער האט שוין אנגעזאגט פאר מתן תורה, און דער רבי ברענגט די דוגמה פון א ברית וואס אברהם אבינו איז דאך נצטווה געווארן אויף מילה, אבער בשעת מיר מאכן דעם ענין פון מילה מאכן מיר עס נישט אלס דעם, נאר מיר מאכן עס ווייל דער אויבערשטער האט עס אנגעזאגט צו משה רבינו ביי מתן בסיני. איז פארשטאנדיג ווייל מתן איז פארשטאנדיג פארוואס מיר דארפן עס מקיים זיין, צוליב מתן תורה, פארוואס ווייל ביי אידן איז אינגאנצן אנדערש דער דער ענין, פארוואס איז דאס פארשטאנדיג, ווייל מתן תורה האט אויפגעטון א שינוי עיקרי אין אידן, וואס איז געווארן ביי מתן תורה, א מורא'דיגער שינוי וואס איז געווארן פון פון זיי פאר מתן תורה און נאך מתן תורה. וואס דעמאלט איז געווען בחירת הקדוש ברוך הוא בהם, דער אלטער רבי ברענגט אראפ אין שלחן ערוך, אורח חיים סימן ס' סעיף ד', אז ווען ס'איז געווען מתן תורה האט דער אייבישטער בוחר געווען בהם, און דערפאר איז געווארן א שינוי אויך אין זייערע פריערדיגע מצוות, איז וואס א איד דארף מקיים זיין א מצוה, אפילו מצוות וואס איז געווען פאר פאר מתן תורה דארף ער עס מקיים זיין, ווייל דער אייבישטער האט עס אנגעזאגט ביי מתן תורה דורך משה רבינו, איז ווייל ס'איז געווארן א אנדערע סארט זאך. אבער דער רבי פרעגט געוואלדיג שווער, וואסא שייכות האט אבער מתן תורה צו א בן נח? וואס האט דאס צו א בן נח? צו זאגן אז פאר מתן תורה האבן זיי מקיים געווען די מצוות מצד דעם ציווי השם צו אדם הראשון, און נאך מתן תורה, ווייל ציווה בהם הקדוש ברוך הוא בתורה על ידי משה רבינו, וואסארא שייכות האט א בן נח מיט מתן תורה? זיי זענען דאך נישט געווארן אינגאנצן, גארנישט קיין שינוי ביי זיי געווארן פון פאר מתן תורה ביז נאך מתן תורה, וואס דער רמב"ם איז זייער מדגיש אז זיי דארפן עס מדגיש זיין נישט אלס הכרע הדעת און נישט ווייל דער אייבישטער האט עס אנגעזאגט צו אדם הראשון און נוח'ן, נאר פארוואס? ווייל ווייל אזוי האט דער אייבישטער געזאגט ביי מתן תורה און משה רבינו, א געוואלדיגע שווערע שאלה וואסערע שייכות האט דאס איינע מיט די אנדערע? אות ד', אין אות ד' וועט דער רבי ברענגען יעצט צו צוריק קומען צו דעם ענין, ווי מען האט געזאגט פריער דער חילוק פון נפש השכלית פון אידן, און דער נפש השכלית וואס איז דא ביי בני נח. אות ד' וועט מען דאס פארשטיין בהקדם דעם ביאור פון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו ר, דעם ביאור פונעם פריערדיגן רבי'ן אינעם זעלבן מאמר אין חביב אדם פון תש ב, אין דעם יתרון פון דעם נפש השכלית וואס ווערט אנגערופן חביב אדם שנברא בצלם אדער ווי ס'שטייט אין היינטיגע פרשה כי בצלם אלקים עשה את האדם, איז אויך דער דער חילוק פונעם יתרון פון דעם נפש השכלית וואס דאס איז דער צלם פון א אידן, לגבי די נפש השכלית שבכללות מין האנושי. אלע, נישט אלע וואס זענען להבדיל נישט קיין אידן, אז אין איר, אין די נפש השכלית וואס איז דא ביי אידן שבנשמות ישראל, פילט זיך א רוחניות'דיגער איידלקייט. און הגם ער איז דאך שכל אנושי בטבעו, מען האט דאך גערעדט פריערט ווי דער רבי וועט מסביר זיין שפעטער מער קלאר, אז דער ענין פון שכל איז ארויסברענגען א זאך על פי אמת ווי דער ענין איז, שכל דארף טראכטן אבדזשעקטיוו, נישט זיין קיין נוגע בדבר נאר ארויסגיין פון זיך און טראכטן ווי דער אמת איז צו פארשטיין, פון דעסוועגן הגם עס א שכל אנושי, דאך האט ער א קלעפ צו רוחנית'דיגע איידלקייט, דאס איז אלץ ביי דעם נפש השכלית פון אידן. מה שאין כן דער נפש השכלית פון א נישט אידן איז א מגושמ'דיגער פארשטאנד. ווי ס'איז מבואר בכמה מקומות ווערט אראפגעברענגט אין מאמרים פון פריערדיגן רעבן וועגן לימוד חכמות חיצוניות אז מ'לערנט חכמות חיצוניות אז זיי ברענגען דעם מענטשן, ס'איז דאך שכל, זיי לערנען חכמה, אבער ס'ברענגט דעם מענטשן צו א הרגש פון ישות, ער פארשטייט, ער לערנט, ער האט דעם ענין פון שכל ווען ער לערנט חכמות חיצוניות, ביז דאס פירט אים אריין אין גסות וכו', נישט נאר וואס ס'איז א ענין פון הרגש פון ישות נאר ס'ברענגט אים ביז דעם ענין פון גסות. און יעצט אין אות ד' וועט דער רבי אנהייבן צו מסביר זיין, ווי דער רבי זאגט וועט מען דאס פארשטיין בהקדם דעם ביאור פונעם פריערדיגן רבי'ן, וועט מען פארשטיין די ביידע זאכן, ערשטנס וואס די שייכות פון עם ישראל וואס זיי האבן א צלם אז זיי דארפן משכנע זיין די בני נח אז זיי זאלן טון זייערע שבע מצוות שלהם, צווייטע זאך וואס די שייכות פון א בן נח צו מתן תורה, און דערפאר זאגט דער רמב ם אז מ'דארף עס מקיים זיין צוליב מתן תורה און משה רבינו נישט ווייל נישט ווייל דער אייבערשטער האט עס אנגעזאגט אדם הראשון און נח. זעהן מיר ערשט האט דער רבי אים אנגעהויבן מסביר זיין פון דעם פריערדיגן רעבן אז דא א חילוק אינעם נפש השכלית פון א אידן ביז ביז די ביז נפש השכלית פון א נישט אידן לכאורה זאגט דער רבי פאדערט זיך ביאור ווי קען מען דאס זאגן דער ענין פון שכל איז צו מברר זיין דעם אמת פון א זאך וואס דערפאר איז די זאך פון שכל צו צוטראגן זיך צו העכער פון אייגענע נטיות און פניות פון זיך א מענטש ווען ער גייט עפעס מברר זיין על פי שכל, דארף ער ארויסגיין פון זיך אינגאנצן, נישט מיט זיינע נטיות, נישט מיט זיינע, לאמיר זאגן אז א בעל חסד וועט נוטה זיין צו צו דער שכל זאל גיין לויט חסד, איינער וואס איז נישט קיין בעל חסד וועט נוטה זיין ס'זאל זיין נישט קיין חסד, ס'האט נישט צוטון מיט קיינע פניות מיט קיינע נגיעות פון דעם מענטשן, ווי דארף עס זיין אויף א אופן, ווי דער פסוק זאגט אין קהלת רוח האדם העולה היא למעלה, בשעת מען גייט צו דעם ענין פון שכל צו מברר זיין א זאך, דארף עס זיין על פי אמת און אויף א אופן פון עולה היא למעלה, ער גייט ארויס פון זיך, מה שאין כן נישט ווי א בעל חי, א בעל חי האט דאך נישט קיין שכל, וואס טוט א בעל חי, א בעל חי איז רוח הבהמה, היורדת היא למטה, שטייט אויכעט אין זעלבן פלאץ אין קהלת, היורדת היא למטה, אז אלץ איז, אלץ איז זיך, וואס די בהמה דייגעט, וואס די בהמות דייגענען, איז אלץ פאר זיך, וואו מען טרעפט נאך עסן, וואו נאר, אלע זאכן איז דער ענין פון, פון זיך. ישות, א רוח האדם איז העכער פון הרגשים און ער זוכט דעם אמת, און רוח הבהמה איז נוגע נאר אלץ זיך און איר ישות. פרעגט דער רבי א שאלה אויב אזוי אין ווי קומט דאס אז דער טבע פון נפש השכלית וואס איז שבבן נח איז פארקערט מוריד דעם מענטשן אין גסות ווי קען עס זיין האסט דאך אליין מ'האט דאך אליין געזאגט אז דער ענין פון שכל איז דער ענין פון אוועק שטעלן די זאך פון אמת און ארויס גיין פון זיך ווי קומט דאס אז דו מאכסט א חילוק פון נפש השכלית פון א אידן ביז נפש השכלית פון א בן נח בשלמא ווען מען רעדט וועגן שכל פון נפש הבהמית, נפש הבהמית זיין שכל וואס איז דאס? איז שייך צו מידות, שכל פון נפש הבהמית האט צו טון אלץ מיט מידות, עס האט אלץ צו טון ווייטער מיט זיין עצם און מיט זיין ישות, וויבאלד אז דער שכל איז צוליב מידות, וואס זייער ענין איז, וואס איז מידות? מידות איז דער ענין פון הרגש עצמו, מידות איז ווען מען פילט זיך, איז מובן אז אויך דער שכל וואס איז צוליב מידות ברענגט צו ישות, און פון דעם צו גסות. איז אין נפש הבהמית איז דא דער ענין פון שכל איז דא דער ענין פון מידות דארט אבער דער עיקר ענין פון נפש הבהמית איז דער ענין פון מידות איז פארשטאנדיג אז אפילו דער שכל פון נפש הבהמית וויבאלד אז ער איז שייך צו מידות ער ברענגט ארויס מידות איז אלץ איז דאך נאר פאר זיך ס'איז שייך דער ענין פון פון שכל ב ב אויף דעם אופן איז שייך דער ענין ביי א בהמה אויכעט אז ס'ברענגט דאך ארויס די מידות במילא איז דאס הרגש עצמו ברענגט דאס צו ישות און גסות אבער די נפש השכלית אפילו פון א בן נח איז דאך נישט צוליב מידות, ווי געזאגט פריער, מען זעצט זיך אוועק מען וויל עפעס מברר זיין א ענין על פי שכל, נאר ס'איז שכל צוליב דעם ענין השכל עצמו, נישט אז ס'איז געבויט געווארן שכל וועגן מידות, ווי דער לימוד, דער רבי גיט א דוגמא, אז איינער זעצט זיך אוועק און לערנט חכמת התכונה, ער לערנט וועגן די גלגלים, וועגן די זון, וועגן די ירח, וועגן די אלע זאכן, וכדומה, אויב אזוי, היינט פארוואס זאל אט דער שכל דערפירן צו ישות וגסות? פארוואס זאל עס זיין אזוי? אויב אז מען זעצט זיך אוועק און ער לערנט חכמת התכונה און ער וויל צוקומען צום אמת צו פארשטיין וואס דאס איז, פארוואס זאג איך אז דאס קען אים צוברענגען צו ישות וגסות ווי געזאגט פריערט אז ביי נפש השכלית פון א נישט אידן איז א מגושם'דיגער פארשטאנד און ס'ברענגט אים צו גסות? דער רבי ענטפערט, איז דער ביאור אין דעם, די אייגנשאפט פון שכל צו צוטראגן זיך צו העכער פון זיך, יא, די אייגנשאפט, וואס איז דער, וואס איז דער תוכן פון שכל? צו, איז צוטראגן צו זיך העכער פון זיך, אז מען זאל זיך צוטראגן צו העכער פון זיך, אן נטיות פון הרגשים, אן נטיות פון איך האב ליב יענעם, אדער מיין שכל מיר מחייב זיין אז אזוי וויל איך, שכל דארף זיין אינגאנצן ריין פון דעם, איז פארבונדן מיט דעם וואס דער מענטש רעכנט זיך נישט מיט זיין נטיה וכו', בשעת ס'קומט א שכל אז מ'דארף זיך צוטראגן צו העכער פון זיך, דאס מיינט אז דער אז אז ער איז פארבונדן מיט מיט דעם מענטש וואס ער רעכנט זיך אינגאנצן נישט מיט זיינע נטיות, ער רעכנט זיך אינגאנצן נישט מיט זיך, ער איז עס איז גארנישט ער, וואס וואסערע דרגה האלט ער? ער האלט ביי דעם ענין פון ביטול עצמו, יעמאלט קען זיין דער אמת ווי ס'דארף צו זיין, וויבאלד אז דער שכל פון נפש השכלית איז אין ענייני העולם וואס עניינם איז ישות ומציאות, דער שכל פון נפש השכלית איז דאך אין ענייני העולם, וואס וואס דער ענין פון ענייני העולם וואס זיי זענען ישות ומציאות, דעריבער ווערט אויך אין דעם שכל א הרגש פון ישות, וואס דערלאזט נישט דעם דעם צוטראגן זיך צו העכער פון זיך כדבעי. דערפאר איז פארשטאנדיג פארוואס מען קען זאגן אז אפילו ווען מען רעדט וועגן דעם שכל פון נפש השכלית, וואס ער רעדט זיך דארט נפש השכלית רעדט דאך דורכאויס וועגן דעם שכל נישט פון נפש הבהמית, איז לכאורה ווי קען זיין אז ס'זאל זיין דארטן דער ענין פון ישות ומציאות, איז זאגט דער רבי וויבאלד אז דער שכל האט דאך צו טון מיט עניינים פון עולם, ער איז זיך מתבונן אין זאכן פון עולם, ער טראכט אריין אין זאכן פון עולם, דער שכל איז גענוצט געווארן צו צוקומען צו א אמת אין ענייני עולם, באלד אז מען רעדט וועגן ענייני עולם איז יעמאלט דערלאזט נישט דעם צוטראגן זיך צו העכער פון זיך כדבעי. אויב אזוי ווערט דאך די שאלה אויף א אידן אויכעט. ביי אידן זאג איך דאך דער נפש השכלית איז געווען פריער דער לשון אז ס'האט אין זיך א רוחנית'דיגע איידלקייט און ס'האט א קלעפ צו רוחנית'דיגע איידלקייט, ווי קען דאס זיין? יעצט איז די קשיא אויף די צווייטע זייט. און דאס וואס די נפש השכלית פון א אידן וואס איז אויך השכלה אין ענייני עולם מען רעדט דאך וועגן שכל אנושי האט יע א קלעפ צו רוחנית'דיגע איידלקייט, ווי איז דאס? איז דאס נישט אזוי מצד עצמו, ס'איז נישט נאר מצד עצמו ווייל ער איז ווייל ער איז שכל דערפאר קען ער ארויסגיין פון זיך און קומען צום אמת לאמיתו, נאר ווייל א איד האט א נפש אלוקית וואס איז העכער פון וועלט, וואס זי פועל'ט א ביטול אויך אין נפש השכלית שבו, מה שאין כן א גוי א בן נח האט דאך נישט קיין ענין פון נפש א נפש האלוקית, ער האט נישט קיין נפש האלוקית, איז ביי אים דער נפש השכלית איז פארגרעבט און ס'קען אים ברענגען צו ישות ביז ס'קען אים ברענגען צו דעם ענין פון גסות אויכעט, מה שאין כן א איד וויבאלד ער האט א נפש האלוקית האט עס א השפעה און ס'פועלט אויף זיין נפש השכלית אויכעט אז ס'זאל זיין אין א אנדער סארט ווי ס'קען זיין, וויבאלד אז די נפש אלוקית איז העכער פון וועלט, קען עס האבן השפעה אויפן נפש השכלית אויכעט, און דערפאר זענען אין נפש השכלית שבישראל פאראן ביידע זאכן, הגם ער איז דאך שכל אנושי בטבעו, דאך האט ער א קלעפ צו רוחניות'דיגע איידלקייט כנזכר לעיל. דאס הייסט אז דאס וואס ווערט נשפע פון דעם נפש אלוקית אין דעם נפש השכלית ברענגט עס אים צו, ס'איז טאקע שכל אנושי בטבע אבער ער קען אים ברענגען ער האט א קלעפ צו רוחניות'דיגע עניינים און ס'ברענגט אים צו ביטול און ער קומט צו צו דעם מסקנא פון אמת ווי ס'דארף צו זיין מה שאין כן ביי די בני נח און ביי די גוים האבן זיי נישט קיין נפש אלוקית און ביי זיי דער נפש השכלית קען ברענגען צו ישות ביז צו גסות. אות ה'. דערמיט קען מען אויך מבאר זיין ווי דער פירוש הנ"ל פון כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר אין דער משנה, דער פרידיגער רבי איז מפרש אין די משנה אז חביב אדם שנברא בצלם מיינט די נפש השכלית שבכללות מין האנושי, אזוי ווי געלערנט פריערט יא אין די פתיחה, אז דער פרידיגער רבי איז מסביר לויט ווי דער פרידיגער רבי איז מסביר אז חביב אדם גייט אויף נפש השכלית שבכללות מין האנושי, און חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם גייט אויף דער נפש השכלית שבנשמות ישראל איז דאס נישט נאר ווייל ס'ווערט איבערגעזאגט צוויי מאל איינמאל חיבה דערנאכדעם חיבה יתירה דערפאר גייט דאס אויף דערפאר גייט דאס אויף אויפן צלם פון פון אלע מיני אנושי און דאס גייט אויפן צלם פון פון פון אידן נאר דער רבי זאגט טיפער און געשמאק אז וואס אז ס'אויכעט מרומז אין די משנה מ'עט געפינען דעם רמז אין די משנה אויכעט ווי אזוי דאס איז חביב אדם חביב אדם שנברא בצלם מיינט אז די חביבות האדם באשטייט אין דעם איז דערפאר באשטייט אין דעם מיינט ס'איז דערפאר וואס נברא בצלם דערפאר איז ער חביב ער איז חביב ווייל ער איז באשאפן געווארן אין דעם צלם חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם מיינט א העכערע חיבה וואס איז דאס די העכערע חיבה די חיבה עצמית וואס צוליב דעם האט מען אים באשאפן מיטן צלם אלוקים, איז זייער געשמאק, חביב אדם שנברא בצלם, זיין חביבות איז ווייל ער איז באשאפן געווארן בצלם, חיבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם, איז אינגאנצן א העכערע חיבה, דאס איז די חיבה עצמית, וואס צוליב דעם האט מען אים באשאפן מיט א צלם אלוקים, ממש ווי צוויי קצוות, די ערשטע איז אז די חביבות באשטייט אין דעם וואס ער איז נברא בצלם, די צווייטע איז וויבאלד ער איז חביב דערפאר איז ער באשאפן געווארן בצלם חיבה עצמית וואס צוליב דעם האט מען אים באשאפן מיטן צלם אלוקים, דער נברא בצלם איז א תוצאה פון דער חיבה יתירה. יעצט וועט מען פארשטיין דעם חילוק ווי מ'האט דעם רמז דא, דעם חילוק אז דא רעדט זיך וועגן דעם ענין פון צלם פון מין האנושי, חביב אדם, און ווי די ראיה איז דאך די ראיה איז דאך געווען פריערט פון דעם וואס ס'שטייט אינעם פרשה פון נח וואס עס גייט אויף נח מיט זיינע קינדער, אבער יעצט וועט מען זען דעם רמז אינעם משנה אויכעט אז ס'גייט אויף ווי ס'ווערט מסביר דער ענין פון חביב אויף בני נח און דערנאך אין חיבה יתירה גייט עס אויף נפש השכלית פון אידן. און דאס איז דער חילוק צווישן צלם פון א בן נח און צלם פון א אידן, דער רבי גייט מסביר זיין דעם חילוק פון זיי ביידן, ביי א בן נח איז זיין חביבות מצד דער נפש השכלית, צלם שבו, וואס איז זיין חביבות? דער אייבערשטער האט אים באשאפן מיט צלם פונעם אייבערשטן, דערפאר איז זיין חביבות, ס'חביב, ווי געזאגט פריער, דאס איז דער, דאס איז דער, דערפאר ווערט עס איבערגע'חזר'ט צוויי מאל און דא ליגט די רמז, נישט נאר איבערגע'חזר'ט צוויי מאל, נאר ס'איז א רמז דא, דאס שטייט חביב אדם שנברא בצלם, דאס גייט אויף זיי, זייער חביבות פון בני נח איז ווייל זיי זענען באשאפן געווארן בצלם, דאס איז אלץ ביי בן נח, די חביבות פון א אידן וועלכע איז פארבונדן מיט צלם שבו איז נישט מצד דעם צלם, נישט מצד וויבאלד אז ער איז באשאפן געווארן בצלם דערפאר האט אים דער אייבישטער איז ער חביב ביים אייבערשטן, ניין נאר פארקערט זאגט דער רבי, ווייל ער איז חביב האט מען אים געגעבן דעם צלם. זעה איך דעם רמז אין די משנה אליין ווי מען טייטשט אויס די משנה חביב אדם שנברא בצלם, זיין חביבות איז ווייל ער איז באשאפן געווארן בצלם גייט עס אויף די בני נח, ביי אידן איז דער פארקערט חיבה יתירה נודעת לו דערפאר איז ער באשאפן געווארן בצלם, ווייל ער איז חביב האט מען אים געגעבן דעם צלם, מצד דעם וואס ער איז א איד אויך חיבה יתירה נודעת לו ביז אז שנברא בצלם, דעריבער איז ער נברא בצלם, פארקערט דערפאר איז ער באשאפן געווארן בצלם, האט מען אים געגעבן זיין נפש השכלית, און דווקא דאן איז דער שכל אויך פון נפש השכלית בשלימותו, ביי אים איז דער טבע פון פון רוח איז האדם העולה היא למעלה, דערפאר קומט אויס, ווי געזאגט פריער, דערפאר איז פארשטאנדיג זייער געשמאק דער ענין פון ווען ס'רעדט זיך וועגן א נפש השכלית פון א גוי פון א בן נח, איז ביי אים קען ווערן דער ענין פון ישות און גסות, מה שאין כן ביי א אידן וויבאלד ער האט דעם נפש אלוקית, און דאס איז דאך נאך טיפער, נאך צוליב דעם אליין, וויבאלד אז ער איז באשאפן געווארן אויף א אופן פון חיבה יתירה נודעת לו, אז וויבאלד אז ער איז חביב דערפאר איז ער באשאפן געווארן בצלם, איז זיין צלם, זיין נפש השכלית, איז רוח אדם עולה למעלה, און ס'האט אין דעם דעם ענין פון ביטול, און ס'האט אין דעם ענין פון רוחניות, מיט אלץ ווי ס'דארף זיין. אות ו'. אין אות ו' וועט ערשט דער רבי מסביר זיין די דעם ענין פון רמב"ם וואס מ'האט געפרעגט פריער די שאלה, די געוואלדיגע שאלה, דער רמב"ם זאגט אז זיי דארפן מ'דארף זיי נייטן, נישט נאר מ'דארף זיי נייטן, נאר זיי דארפן עס מקיים זיין צוליב מתן תורה און משה רבינו עליו השלום, געוואלדיג, וואסערע שייכות האבן זיי מיט דעם? מילא א איד איז פארשטאנדיג וואס ער טוט נישט א ברית ווייל אברהם אבינו, נאר ווייל אזוי שטייט אין תורה, ווייל מיר זענען געווארן א אנדער סארט, א אנדער סארט מציאות, ביי מתן תורה זענען זיי געווארן אידן, דארף מען מקיים זיין די מצוות צוליב אידן, נישט אלס פאר מתן תורה, אבער א גוי איז דאך נישט געווארן קיין שינוי אין אים, האט געקענט, האט דאך געקענט זיין, דער רמב"ם האט דאך געקענט פסק'נען לכאורה אז א בן נח דארף מקיים זיין די מצוות, א איד דארף אים נייטן, מקיים זיין די מצוות ווייל אזוי האט דער אייבישטער אנגעזאגט אדם הראשון און נח'ן. אין אות ו' וועט דער רבי מסביר זיין ערשט דעם ענין פון דעם ענין פארוואס עם ישראל דארף משפיע זיין אין בני נח, ווי זענען זיי משפיע אין בני נח, און אויך וועט מען מסביר זיין דעם ענין פונעם רמב ם, און דאס איז אויך די הסברה אין דער הלכה הנל פון רמב ם, אז א איד דארף כופה זיין כל באי העולם לקבל מצוות שנצטוו בני נח, לויט דעם וועט ווערן די הסברה זייער געשמאק פארשטאנדיג, כדי אז די עבודה פון א בן נח בקיום המצוות שלו זאל זיין כדבעי, א בן נח זאל קענען מקיים זיין די מצוות ווי ס'דארף צו זיין, קען מען זיך נישט פארלאזן אויף הכרע הדעת שלו, מ'קען זיך נישט פארלאזן אויף זיין הכרע הדעת, דער רמב ם איז מדגיש אז ער דארף עס מקיים זיין צוליב דער אייבישטער האט עס אנגעזאגט אין מתן תורה דורך משה רבינו, פארוואס? ווייל זיין נפש השכלית, ווי אפגערעדט פריער דעם יסוד אז דער נפש השכלית פון א בן נח קען אים דערפירן צו גסות וכו', ממילא דערפאר מוז זיך אנקומען אז א איד וואס ביי אים איז דאך דער נפש השכלית אין א אנדער סארט אופן, ער זאל משפיע זיין אויף דעם בן נח, יעמאלט וועט ער זיין ווי ס'דארף צו זיין, יעמאלט וועט זיין זיין מקיים זיין די מצוות כדבעי, אנישט קען ער צוקומען צו גסות הרוח פונעם גאנצן ענין. דער רבי ברענגט אראפ זייער געשמאק אין הערה פֿיר און צוואַנציק, זע אויך אין דעם תוספות יום טוב, דער תוספות יום טוב זאגט זייער געשמאק, געוואלדיג, תוספות יום טוב זאגט אזוי, אז ס'שטייט אין משנה, חביב אדם שנברא בצלם, ווי געזאגט פריערט אז שפעטער שטייט דער ענין פון חביבין ישראל ווייל דאס איז שייך נאר צו אידן, דער ענין פון חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חביבין ישראל וואס האבן געקראגן די תורה איז נאר אידן, דא שטייט דער לשון אדם ווייל ס'גייט אויף אלע מין האנושי, אבער דער תוס' יום טוב איז מדגיש א מורא'דיגע זאך, ער זאגט אז אין די משנה שטייט נברא בצלם און ס'שטייט נישט דער לשון שנברא בצלם אלוקים. דער פסוק וואס מען ברענגט די ראיה אין פרקי אבות איז כי בצלם אלוקים עשה את האדם, אבער אין משנה ווי שטייט אין משנה? אין משנה שטייט חביב אדם שנברא בצלם, שטייט נישט ביי זיי דער ענין פון אלוקים, ווייל ביי זיי, דאס איז די לשון פון תוס' יום טוב, לפי שהם חסרים באמת מידיעת אלוקים. דער רבי לייגט צו, עיין שם באורך, איז געוואלדיג, תוס' יום טוב גיבט אונז דעם יסוד וואס דער רבי זאגט דא, וויבאלד אז דערפאר ביי זיי דער נפש השכלית איז נישט גוט, יעצט וועט זיין פארשטאנדיג וואס דער רמב ם זאגט אז אידן דארפן זיי כופה זיין, ווייל זיי אליין קענען נישט צוקומען צו די מקיים זיין די מצוות כדבעי ווי ס'דארף צו זיין, נאר עס דארף זיין פארבונדן מיט א אידן, בשעת דער נפש השכלית פון בן נח

שנברא בצלם, אויך דאס וואס חיבה יתירה נודעת לו צו א אידן, שנברא בצלם כנל סעיף ב', אין סעיף ב' האט דער רבי געפרעגט א שאלה, וואסערע שייכות האט עס צו דעם אז א איד דארף ארבעטן אויף א בן נח ער זאל אים משכנע זיין און כופה זיין ער זאל טון די מצוות, מיט דעם וואס ער איז באשאפן געווארן בצלם און ער איז באשאפן געווארן בצלם, לכאורה וואס איז די שייכות, א איד דארף מקיים זיין, דארף מקרב זיין א בן נח ער זאל מכריח זיין, כופה זיין א בן נח זאל מקיים זיין די מצוות, יעצט ווערט עס זייער געשמאק פארשטאנדיג, ווייל ס'דא א מורא'דיגן קשר פון חביב אדם שנברא בצלם מיט דעם חיבה יתירה נודעת לו צו די אידן, וואס דאס גייט אויך אפי' אין דער צווייטער האלבער בבא, כנל סעיף ב', ווייל א בן נח דארף וויסן אז די שלימות פון זיין צלם איז אפהענגיג אין דעם צלם פון א אידן, ממש נפלא די געשמאק וואס איז די שייכות פון די צוויי זאכן איז אראפגעגאנגען די שאלה וויבאלד אז דער צלם שבבני ישראל איז א מסובב דערפון וואס ער האט א נפש אלוקית ווי געזאגט פריער פועלט די סיבה אין דעם מסובב מעין פון אירע אייגנשאפטן וויבאלד אז עס איז מסובב פון נפש אלוקית ווען ס'האט א השפעה אויף א בן נח האט דאס די זעלבע זאך פון אירע אייגנשאפטן גייט עס אריבער אויכעט צו דעם האט דאס דעם טבע הביטול אין נפש השכלית כנל

וואס מיינט דאס? פארוואס פארוואס דארף עס דער רמב"ם זאגן? פארוואס קענען זיי עס נישט טון אלס דעם? ס'איז קשור איינע אין די אנדערע, אז ער טוט זיי אלס א תוצאה פון דעם גילוי פון מתן תורה, ווען אידן האבן באקומען זייער מעלה חביבות עצמית נקראו בנים למקום און ניתן להם כלי חמדה, במילא יעמאלט קען א איד האבן די השפעה דורך דעם וואס ער האט א נפש אלוקית, קען ער האבן א השפעה אויפן בן נח אז ער זאל קענען מקיים זיין זיינע מצוות ווי ס'דארף צו זיין, ס'איז געווען די שאלה וואס איז די שייכות פון א בן נח צו מתן תורה, יעצט זעט מען וואס די שייכות איז, מתן תורה האט טאקע גארנישט משנה געווען אין זיי, לכאורה האט ער נישט קיין שייכות מיט מתן תורה, אבער ער האט יא ווייל מ'וויל דאך אז א איד זאל אים משפיע זיין אז זיינע מצוות זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, ווי קען עס ווערן?

ער האט דאס געטאן צוליב ווייל אזוי זאגט אים זיין שכל, זיין שכל זאגט אים אז מ'טאר נישט גנב'נען מ'טאר נישט גזל'ען, ס'איז יענעמ'ס א זאך, ער טוט עס נאר צוליב דעם, און אינו מחסידי אומות העולם, ער איז נישט מחסידי אומות העולם, ולא מחכמיהם, ער איז נישט פון זייערע חכמים, אזוי זאגט דער רמב"ם, זאגט דער רבי לכאורה תמוה, זייער נישט פארשטאנדיג דארט די לשון פון רמב"ם, דער רמב"ם אליין זאגט אז ער טוט דאס מפני הכרע הדעת, וואס מיינט עס הכרע הדעת? אז זיין שכל זאגט אים אז ער דארף אכטונג געבן אויף די מצוות וואס דער אייבישטער האט עס אנגעזאגט, יא? ער טוט עס נישט ווייל דער אייבישטער, אבער ער טוט עס ווייל זיין שכל זאגט אים. אויב זיין שכל זאגט עס אים, ווי לייגט צו דער רמב"ם נאכדעם פארוואס איז ער לא מחכמיהם? ער איז דאך יא א חכם, ער זאגט דאך אז ער ניצט זיין שכל און צוליב דעם גזל'ט ער נישט. פארוואס איז ער לא מחכמיהם? ענטפערט דער רבי, נאר ווייל בשעת עס פעלט ביי דעם בן נח די הכרה ווי ער איז אפהענגיק פון אידן און מתן תורה, ווערט סוף סוף א חיסרון אויך אין שכל שלו, אויב ער טוט עס צוליב הכרע הדעת און ער טוט עס נישט דאס איז ער גארנישט קיין חכם אויכעט, ווייל זיין חכמה איז גארנישט ווערד, און צום סוף וועט עס ברענגען א חיסרון אין זיין שכל און ס'וועט אים ברענגען צו ישות און ביז ס'וועט אים ברענגען צו דעם ענין פון מער ווי ישות ביז ס'ברענגט אים צו גסות אויכעט. און ס'איז נישט דער ענין ווי ער דארף מקיים זיין זיינע מצוות. יעצט אין אות ז' איז זייער פארשטאנדיג דער רמבם זייער געשמאק, אין אות ז' האט דער רבי מסביר זיין דעם ביאור אין דעם ווי געזאגט אנהייב שיחה פארוואס איז יעדער זאך אין א טאפלטן לשון סיי ביי דעם, יעצט פארשטיי מיר שוין פארוואס דאס איז ביי חביב אדם שנברא בצלם און חביבות יתירה נודעת להם שנבראו בצלם ווייל דא רעדט מען וועגן וועגן א בן נח איז נאר חביב אדם, ווי דער תוס' יום טוב זאגט שטייט נישט חביב אדם שנברא בצלם אלוקים, מה שאין כן ווען ס'קומט חיבה יתירה ווי דער רבי האט עס מסביר געווען אזוי געוואלדיג געשמאק, אז חיבה יתירה אז דער דער וואס איז זיין חיבה ווייל ער איז באשאפן געווארן מיט א צלם, ביי א אידן איז אז חביבות יתירה נודעת להם אז דאס וואס זיי זענען באשאפן געווארן בצלם איז ווייל זיי זענען געווען חביבים פריערט, לויט דעם וועט ווערן פארשטאנדיג די כפל הלשון אין די קומענדיגע משניות וואס ס'שטייט גלייך נאכדעם. על פי הנל ועל פי כל הנל, וועט מען אויך פארשטיין די נקודה משותפת פונעם כפל לשון המשנה אין דער ערשטער בבא מיט די ווייטערדיגע צוויי בבא'ס, דער ערשטער בבא איז וואס מיר האבן יעצט געלערנט וועגן חביב אדם, און די אנדערע צוויי איז וועגן די חביבות עצמית וואס בנים חביבין ישראל שנקראו בנים למקום אויכעט טאפלט, דערנאך חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה איז אויכעט טאפלט. שטייט דארט און חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום, חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, וואס דער טאפלטער לשון דא? רבי זייער זייער געשמאק וועסט מצרף זיין מיט דעם ענין ווי מוסבר אין דעם ענין פון פון פריער וועט עס ווערן דא אויכעט זייער געשמאק פארשטאנדיג. אויך אין די צוויי בבות איז כבוד קדושת מורי וחמי אדמור מפרש אין דעם זעלבן מאמר דעם כפל הלשון שבכל בבא, וואס איז די טאפלטקייט אין יעדן לשון דארטן? און דער פריערדיגער רבי איז מסביר אזוי, חביבין ישראל כו' חיבה יתירה נודעת להם, אז דאס גייט אויף צוויי באזונדערע מדריגות, חביבין ישראל און חיבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום איז צוויי זאכן, חביבין ישראל גייט אויף גופם של ישראל אויף זייער גוף, און און און חיבה יתירה נודעת להם גייט אויף נפש אלוקית און די מעלה פון די נשמה די זעלבע זאך אויכעט חביבין ישראל און חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה חביבין ישראל גייט אויף גליא שבתורה אויף שס פוסקים מיט אלע אנדערע זאכן און חיבה יתירה נודעת להם גייט אויף פנימיות התורה זוהר און און כתבי אריזל און חסידות און די אלע זאכן וואס איז שייך צו פנימיות התורה, און דער רבי און דאס זאגט דער פריערדיגער רבי אז ס'איז אייכעט יעדער דערפאר שטייט צוויי מאל יעדע זאך יעדע בבא ווערט איבערגע'חזר'ט אויף צוויי סארטן אופנים חיבה יתירה און חביבין ישראל און חיבה יתירה די זעלבע זאך ביי תורה חביבין ישראל און חיבה יתירה אויך אין דעם איז די כוונה על דרך הנ"ל בנוגע דעם כפל הלשון אין דער ערשטע בבא ווען ס'רעדט זיך וועגן חביב אדם אז חביבין ישראל איז אפהענגיג אין דעם חיבה יתירה נודעת להם כולי, דער ענין פון חביבין ישראל איז אפהענגיג אין דעם חיבו יסירו נודעת להם, ווי געזאגט פריערט, אז דורך דעם ענין פון חביבין פון חיבה יתירה נודעת להם שנבראו בצלם האט דאס די השפעה אויף דעם חיבה אויף דעם אויף דעם חביב אדם שנברא בצלם אויף די בני נח, אזוי איז דא אייכעט ווען מען רעדט וועגן דעם ענין פון חביבין ישראל, מען רעדט וועגן דעם ענין פון דעם גוף מיט די נשמה, אדער מען רעדט וועגן תורה, פון גליא שבתורה און פנימי שבתורה, איז די פנימי שבתורה האט א השפעה אויף די גליא שבתורה, די נפש אלוקית האט א השפעה אויף דעם ענין פון דעם גוף פון די אידן. די חביבות פון גופם של ישראל הענגט אפ פון מעלת הנשמה. ממש געוואלדיג די גלייכקייט צושטעלן די די די די ס'דא דא זעקס מאל ס'דא דריי זאכן און איבער גע'חזר'ט צוויי מאל ס'דא אזוי ווי דריי בבות אבער ס'ווערט אין צוטיילט אויף זעקס איז געוואלדיג ווי אזוי ווי אין די ערשטע האט מסביר געווען דעם ענין פון אז דער ענין פון חיבה יתירה נודעת להם האט א געוואלדיגע השפעה אויף דעם ענין פון חביב אדם אזוי דא אויך די זעלבע זאך

די נשמה איז דאך א חלק אלוקה ממעל ממש, סאו זי איז צוגעבונדן צום אויבערשטן אין א אופן גלוי, מה שאין כן דער גוף איז נישט, דערפאר איז דער בחירה דארף זיין דווקא אין דעם גוף וואס ער האט אין זיך נישט, לכאורה איז ווי ס'ברענגט זיך אין אלעמאל אז דער אייבישטער האט אויסגעקליבן אידן פון להבדיל פון די גוים ווייל דער גוף קוקט אויס די זעלבע זאך, און קען נישט זיין אז דער אייבישטער האט אויסגעקליבן די אידן צוליב די נשמה, אויב צוליב די נשמה, די גוים האבן נישט קיין נשמה, נישט שייך קיין בחירה, בחירה איז אז ס'איז צוויי די זעלבע זאכן, איז דא אז ס'איז דער גוף איז די זעלבע זאך ווי די אנדערע, דערפאר האט דער אויבערשטער אויסגעקליבן דווקא דעם גוף ווייל ער האט נישט אין זיך דעם ענין פון, ווען מען קוקט אויף דעם גוף פון א איד און מען קוקט אויף דעם גוף פון א גוי להבדיל זעען זיי אויס די זעלבע זאך, דערפאר האט דער אויבערשטער בוחר געווען אין אים, יעצט א איד האט אבער א נשמה א חלק אלוקה ממעל ממש, דער אלטער רבי אין פרק ב' אין תניא ונפש השנית בישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש ווי ס'שטייט ויפח באפיו נשמת חיים, און חלק אלוקה ממעל ממש איז די נשמה איז מגלה די מעלה פון דעם גוף. אזוי ווי די אידן זענען מגלה דעם ענין פון בני נח זאלן מקיים זיין די מצוות ווי ס'דארף צו זיין, אזוי איז די נשמה אויך אין דעם צווייטן בבא, פון די בבא פון חביבין ישראל שנקראו בנים, און חיבה יתירה שנודעת להם גייט, חביבין ישראל גייט אויפן גוף, חיבה יתירה גייט אויף די נשמה, און די נשמה רופט ארויס אין דעם חביבין ישראל אז ס'זאל זיין ווי ס'דארף צו זיין, דארטן זאל זיך אייכעט הערן בפנימיות דער ענין פון דורך דער עבודת הנשמה ווערט נתגלה די מעלת הגוף אויכעט, און דערפאר שטייט אין די משנה, די צוויי, אין די בבא ווערט צוטיילט אין צוויי מאל איבערגעחזר'ט חביבין ישראל און חיבה יתירה נודעת להם, און דער רבי לייגט צו אין החצאי ריבוע, וואס דערפאר ווי מען זעט אז דער ענין פון דעם בחירה איז געווען דווקא אין דעם גוף און די נשמה ברענגט אריין דעם חיות אין דעם גוף און ס'ווערט נקבע אין דעם גוף בפנימיותו דער גילוי פון אלוקות ממש, וואס דערפאר קען זיין א מציאות פון די משנה זאגט אין מיר אין סנהדרין אלו שאין להם חלק לעולם הבא, וואס מיינט אין להם חלק לעולם הבא? שגופן כלה, עס בלייבט גארנישט פון דעם, אף על פי אז בנוגע די נשמה פון א אידן איז נישט שייך דער ענין ההפסד חס ושלום,

יעצט וועט מען פארשטיין אויכעט די דריטע בבא וואס דארטן רעדט זיך וועגן חביבין ישראל שניתן להם כלי חמדה, דאס גייט אויף אויף נגלה דתורה, אויף גליא דתורה, חיבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה, דאס איז דער ענין פון פנימיות התורה פון פון קבלה, זוהר, חסידות, מיט די אלע זאכן, איז על דרך זה דא אויכעט די זעלבע זאך, על דרך זה בנוגע גליא שבתורה און פנימיות התורה, בשעת מען לערנט גליא שבתורה און עס איז דא אויך פנימיות התורה, וואס ווערט יעמאלט? יעמאלט איז דער פנימיות התורה ברענגט אן א חיות אויכעט אין די גליא שבתורה, ס'איז באוואוסט אלעמאל דאס רעדט זיך דא אין די שיחה שטייט עס נישט אבער ס'איז באוואוסט אלעמאל אז מ'לערנט גליא שבתורה קען אמאל זיין א אין די גמרא, די גמרא ברענגט אראפ אין יומא אז דא אמאל נעשה לו נעשה לו סם סם חיים, אמאל קען זיין חס ושלום נעשה לו פארקערט, דער ענין פון נגלה דתורה, דער ענין פון חורבן בית המקדש שלא בירכו בתורה תחילה, ס'איז נישט געווען דער ענין פון ביטול אין תורה, ווייל אז מ'ליגט אין אז מ'לייגט זיך אריין און מען לערנט אמאל תורה, מען לערנט שור שנגח את הפרה, אלו מציאות שלו, מיט די אלע זאכן וואס ס'רעדט זיך אין די גשמיות'דיגע עניינים, קען אמאל זיין חס ושלום לא בירכו בתורה תחילה, וואס מיינט דאס? אז מען פארגעסט אויפן נותן התורה חס ושלום, זאגט דער רבי דא איז די זעלבע זאך, אז ווען מען לערנט דעם ענין פון פנימיות התורה, און יעמאלט אז מען לערנט גליא שבתורה, וואס ווערט יעמאלט? איז דער לימוד הנגלה איז אויכעט אין א אופן פון נעשית לו סם חיים.